דער מבאר אין מצות יחוד אחדות השם איז דער מבאר וואס שטייט אין ווי דער זוהר טייטשט אפ דער מצוה. דער זוהר טייטשט אפ די מצוה פון יחוד השם איז הווי ואלוקים כולא חד. דער מז ג וואס ער טייטשט אפ בפשטות הווי ואלוקים כולא חד אז מען זאל וויסן זיין אז ס'נישטא קיין שום אנדער כח אויסער דעם אייבערשטן אליין אז קיין שום אנדער נמצא האט נישט קיין שלטון לגבי די השפעה אין וועלט. מ'האט פריער געזאגט אז דער מצוה ווי עס שטייט אין זוהר איז א ענין עמוק מאוד און עס איז דא כמה וכמה פנים און פנים לפנים, איצטער הייבט ער אן מבאר זיין דעם עמקות אביסל שבזה, מ'האלט אין דער שורה הייבט זיך אן המצוה הזו, איצטער הייבט ער אן מבאר זיין, ער האט געענדיגט מבאר זיין דער פשטות וואס שטייט אין זוהר די מצוה פון הווי ואלוקים כולא חד.

אויסער אלוקות איז נישטא קיין שום כח, אבער אין אלוקות גופא וואלט געווען א סברא אז ס'איז דא צוויי שמות אין אלוקות, און אז די צוויי שמות זענען צוויי באזונדערע עניינים אויף דעם קומט דער מצוה מחדש זיין אז הווי ואלוקים כולא חד אז די צוויי שמות און הווי און אלוקים זענען ביידע איין זאך. און פריער איז אז ער זאגט פריער די נקודת הענין דערנאך זאגט ער נאכאמאל די נקודת הענין, מ'וועט זען ס'איז דא עפעס א אינטערעסאנטע זאך ווי ער האט דאס מסדר דאס, און פריער זאגט ער די נקודת הפירוש וואס ער גייט מבאר זיין. רצונו לומר. יא, אנעם אינו חושד צו מען האט אנגעהויבן אבער אמנם בזוהר ביארו זה בענין עמוק יותר והוא יחוד שני השמות הווי ואלוקים רצונו לומר כי שם אלוקים בגימטריא הטבע שם אלוקים איז גמטריא הטבע דאס מיינט נישט גלאט אז עס איז נישט נאר א קשר פון א גמטריא נאר ער טייטשט אפ והוא האור המאיר בבחינת העלם להחיות עולמות הנפרדים איז אז שם אלוקים ווייזט אויף דער מדריגה אין אלוקות וואס ער ווערט אנגערופן דער חיות פון דער וועלט ער איז מאיר להחיות עולמות הנפרדים עס איז פאראן

חיות פון דער וועלט, ער גייט שפעטער אפטייטשן, און אויף דעם זאגט מען להחיות עולמות הנפרדים שמיוחדת לכאורה אז מען זאגט אז דער שם אלקים איז דער חיות פון דער וועלט עד כדי כך אז עס ווערט אנגערופן הטבע, פארוואס ווערט שם אלקים אנגערופן א טבע? ווייל עס איז דער מדריגה אין אלוקות וואס איז מתייחס צו וועלט, ער איז דער חיות פון דער וועלט, ער באלעבט, ער איז דער. ער איז דער תוכיות, ער באלעבט דער וועלט, ער איז דער חיות העולם. און וואס פאר א עולמות רעדט זיך דא? עס איז עולמות הנפרדים, פשוט באזונדערע עולמות וואס זענען נישט, די עולמות זענען נישט נאר באין ערוך צו אלוקות, נאר עס איז אן אנדערע, עולמות זענען א מציאות נפרדת פון אלוקות. איז דער חיות אלוקיות וואס קומט אן אין א אופן וואס ס'ווערט דער חיות פון די וועלטן, איז לכאורה שטייט דער חיות אלוקיות אין א מציאות וואס איז נפרד פון אלוקות. און בפשטות איז דער חיות אלקית וואס שטייט אין א אופן וואס ער איז דער חיות, ער באלעבט וועלט, און וואס פאר א וועלט, א וועלט וואס איז באזונדער פון דעם אייבערשטן, א מציאות וואס האט קיין שייכות נישט צו אלקות, א מציאות מוגבלת, א מציאות נפרדת פון אלקות, אן אנדערע מציאות, זאגט ער א מורא'דיגער פלא אז דער חיות איז מיוחדת ממש אין שם הוויה.

ער באלעבט א וועלט עולמות נפרדים איז ער איין זאך, אט דאס איז דער, אט דאס איז דער אייבערשטער אליין, דאס איז דער שם העצם. איז דאס אבער א מורא'דיגע פלא, דאס איז דער שם העצם שלמעלה מעלה מהטבע. דער עצם פון אלוקות איז דאך, איז דאך באין ערוך העכער פונעם גאנצן ענין פון וועלט, דעם גאנצן ענין פון טבע, דער גאנצער ענין פון מציאות. און אויף דעם זאגט מען אז ס'איז איין זאך, אט דער, דער חיות וואס איז מלובש, וואס באלעבט וועלט, איז דער חיות, אט דאס איז, אט דאס איז דער, אט דאס איז דער שם העצם פון אלוקות. וזהו סוד, אני ראשון ואני אחרון, אט דער זעלבער אני וואס ער איז אני ראשון, וואס ער איז דער אייבערשטער אליין דער שם העצם, איז דער זעלבער אני אויך דער אני וואס איז מלובש אין וועלט. איז דאס באופן כללי וואס ער טייטשט אפ דער מצ ד, דער מ ד, דער נקודה כללית שבזה, אז ס'איז פאראן א חיות, און ש פ אין דער המשך המאמר טייטשט ער אפ פרטים וואס הייסט דער חיות וואס איז מלובש אין עולמות, וואס הייסט דער שם אלוקים אז ער חיות, וואס פאר א התלבשות רעדט זיך דא, וואס איז דער פשט אז ס'איז פאראן א חיות וואס ער איז מחיה דעם טבע, עולמות הנפרדים. און וואס מיינט דאס שם העצם שלמעלה מעלה מהטבע? און דערנאך וועט ער מבאר זיין ווי זיינען זיי כולא חד. דא אין דער קטע זאגט ער אבער נאר די נקודת המצוה, נקודת המצוה איז אז ס'פארהאן א, ס'פארהאן עולמות נפרדים, עולמות וואס זיינען נפרדים מיינט ס'איז א באזונדער ענין, וואס איז אינגאנצן, מ'זאגט אינגאנצן אפגעזונדערט פון אלוקות, ווייט די ווייטקייט פון דער וועלט פון דעם אייבערשטן אליין. און אין דעם אין דעם וועלט איז מלובש, דעם אייבערשטער איז זיך מתלבש דורך א מורא'דיגע צמצום, און דער אייבערשטער ווערט דער חיות פון וועלט, ער באלעבט די וועלט, און לכאורה דער מדריגת החיות וואס איז מלובש אין וועלט וואס ווערט א חיות פון עולמות נפרדים, איז דאך איז דאך באין ערוך לגמרי פון דעם עצם פון דעם אייבערשטן. אויף דעם איז דער אויפטו פון די מצוה נישט אזוי, אט דער חיות וואס שטייט בהתלבשות און ער איז א חיות פון וועלט, איז ער איין זאך מיטן אייבערשטן.

הייבט ער אן זיין ביאור ענינו וביאור ענינו הנה מה שכתוב בזהר דקודשא בריך הוא איהו סובב כל עלמין וממלא כל עלמין שטייט אין זהר אז דער אייבערשטער איז ממלא כל סובב כל עלמין וממלא כל עלמין ופירש בלקוטי אמרים חלק א' פרק מ"ח שאין פירוש סובב מלמעלה כעיגול כי אינו בגדר מקום חס ושלום רצונו לומר שמאיר בבחינת העלם ואינו ואינו בבחינת גילוי. פארשטיין ביז אויף וואס וואס וואס וואס ער מבאר אין תניא וואס איז דער פשט וואס שטייט אין זהר אז דער אייבערשטער איז סובב כל עלמין. דאס איז דער פשט ווי מ'קען פארשטיין דעם זהר בכלל מען זאגט אז אז דער וואס זאגט דער זהר בכלל אז דער אייבערשטער איז סובב כל עלמין און ממלא כל עלמין. איז אז מען זאגט אז דער אייבערשטער געפינט זיך ער ער געפינט זיך אין וועלט ממלא כל עלמין דער אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט אז מען זאגט אז א זאך געפינט זיך אין א געוויסער פלאץ מיינט עס אז דער זאך האט א שייכות מיט דעם פלאץ. אויב א געוויסע מציאות האט קיין שייכות נישט מיט דעם פלאץ, איז דער פשט איז אז דער זאך געפינט זיך נישט דארטן. אז מען זאגט געוויסע, אזוי ווי אין גשמיות אז מען זאגט א געוויסע זאך געפינט זיך אין א געוויסער פלאץ, אין א געוויסער, אין א געוויסער, אין דער צימער איז פאראן טיש, איז פאראן א טיש, אין דעם, אין די ד' אמות איז פאראן א טיש, מיינט עס אז אין די ד' אמות פארנעמט דער טיש א ארט, און אין די ד' אמות פילט מען אז ס'איז דא א טיש, במציאות איז דער, דער, דער טיש איז ממלא דא דעם חלל פון דעם פלאץ. איז אז מען זאגט אז אין דער אז ברוחניות אויכעט, מען זאגט אז א זאך געפינט זיך אין א געוויסער פלאץ מיינט אז יענער ענין איז נרגש, יענער ענין געפינט זיך, זיין מהות ווערט געפילט, ער געפינט זיך אין יענעם פלאץ, ער איז דארט, ער איז שייך צו יענעם פלאץ. איז אז מען זאגט אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט, מיינט עס אז דער אייבערשטער האט א שייכות מיט וועלט. דאס דאס מיינט אז מען זאגט די ווארט לית אתר פנוי מיניה מיינט עס נישט נאר צו זאגן דאס דאס גיט דער זוהר דעם באווייז אז מען זאגט אז אייבישטער געפינט זיך אין וועלט מיינט עס אז דער אייבישטער איז א אמת'ע זאך וואס האט א שייכות מיט מציאות איז על פי פשטות הדברים אז מען זאגט למשל אז דער אייבישטער געפינט זיך לית אתר פנוי מיניה אז אין יעדער זאך איז פארהאן אלוקות איז די שאלה איז אז מען זאגט נאמען א טיש אין א טיש געפינט זיך אלוקות לכאורה די אלוקות מיט א טיש א טיש האט קיין שייכות נישט מיט אלוקות. א טיש איז ענין מוגבל יא וואס איז יעדער נברא מוגבל האט קיין שייכות נישט מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז בלי גבול, און וואס איז די פשט אז מען זאגט אז דער אייבערשטער געפינט זיך ער איז נמצא אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין דער טיש, אז אין דער מושג אז מען פרעגט אז מען וועט פרעגן צי אין א טיש איז פאראן ענין אלוקות, צי א טיש האט עפעס א יחוס האט עפעס א שייכות מיט געטליכקייט, א טיש האט קיין שייכות נישט מיט געטליכקייט, אויב א טיש האט קיין שייכות נישט מיט געטליכקייט מיינט עס אז דער אייבערשטער געפינט זיך נישט דארטן.

איז דער פאר דאס איז זאגט ער אין זוהר אז אויב ס'וואלט נישט געווען פאראן א מדריגה פון סובב כל עלמין בפשטות וואלט מען געזאגט אז וואס איז וואס פאר א מדריגה פון אלוקות געפינט זיך אין וועלט אין די נבראים אין זייער אין זייער מציאות וואס פאר וואס פאר א מדריגה פון אלוקות געפינט זיך נאר א מדריגה ווי אלוקות שטייט בצמצום שטייט אין א הגבלה אין א אופן אז א נברא מוגבל קען אז ער קען האבן א שייכות מיט א נברא מוגבל. ער קען געפינען זיך, ער קען זיין, אין א מציאות מוגבלת, אבער דער מדריגה פון אלקות וואס איז בלי גבול, וואס איז העכער פון אלע הגבלות, אין איז שייכות צו זאגן, איז ער, געפינט זיך נישט דארטן. געפינט ער זיך, געפינט ער זיך דאך נישט אין דער נברא מוגבל. אויף דעם טוט אויף דער זוהר אז דער אייבערשטער איז אויכעט סובב כל עלמין, אז אויכעט דער מדריגת הבלי גבול פון דעם אייבערשטן האט אויכעט, האט אויכעט א שייכות צו וועלט. ער געפינט זיך אויכעט אין וועלט, אבער וואס הייסט ער האט א שייכות מיט וועלט, ער איז דאך אינגאנצן בלי גבול פון אלוקות, איז דער טייטש אין דעם איז, דערפאר זאגט דער זוהר אז א מדריגה פון סובב ס'נאר בבחינת מקיף, מקיף מיינט אז דאס געפינט זיך טאקע נישט אין דער מציאות, אין דער זאך, נאר אן אופן פון מקיף. איז דער דוגמא וואס בפשטות מען ברענגט אויף דעם איז, דער פשוטער דוגמא איז, ס'שטייט אין חסידות אויכעט דער דוגמא, א דוגמא פון פון אז מען זאגט למשל לגבי דעם מענטשן זאגט מען אזוי ווי דער מה הנשמה ממלא את הגוף כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, אז ביי דער אין דער נפש איז פאראן אויכעט ווי דער נפש איז זיך מסלבש אין גוף, דער גוף איז דאך א דבר הגוף, און דער גוף איז מקבל חיות מהנפש, איז פאראן צוויי אופנים ווי דער נפש ווירקט אויפן גוף. ס'איז פאראן למשל אז מען זאגט אז דער אז ס'איז פאראן כוחות פנימיים, אין מח איז פאראן שכל, און אין עין איז פאראן די כח הראייה, און די כוחות זענען אזא ווערן נמשך ווערן געפינען זיך אין די איברים אין א אופן אז זיי זענען ממלא זענען ממלא דעם אבר. אז מ'זאגט למשל אז דער מח, דער מח הגשמי פארשטייט, דער כח השכל צו דער הארץ פילט, דער גשמיות'דיגער הארץ פילט, איז אין דער הארץ אין דעם אין דעם אבר געפינט זיך אין אים אליין אין דעם אין דעם אבר געפינט זיך דעם מידה שבנפש, דער הארץ פילט, א מענטש האט א געפיל, פילט ער דאס אין הארצן. ער פילט עס, צו א מענטש פארשטייט א סברא, ער פארשטייט עס אין קאפ, ס'ווערט אפגעלייגט ביי אים אין קאפ, איז דער דער כח השכל איז א זאך וואס דער כח דער אבר נעמט עס אריין אין זיך, ער אליין, און דערפאר בייט ער זיך צוליב דעם וואס איז דא דער כח הנפש, דער הארץ, אן דעם, דער הארץ פאר דעם וואס איז דא, אז ס'נישט, אז דער, אז דער מידה שבלב, דער מידה שבנפש, שטייען נישט בהתגלות אין לב, ווי דער הארץ, דער הארץ פילט גארנישט, דער הארץ איז, איז שטיל, בשעת א מענטש האט א געפיל, דער, א געוויסער מידה פון נפש ווערט נתגלה, איז פֿילט זיך דער האַרץ אַנדערש, דער האַרץ איצטער רירט זיך אין אַן אַנדער אופֿן, דער דער קלאַפּונג פֿון דער האַרץ איז אַנדערש, דער מידות איז מלובֿש אין דעם לב, דער לב, דער דער די מידות ווערן געפֿילט אין דעם האַרצן. און בשעת אַ מענטש פֿאַרשטייט אַ סבֿרא, אַ מענטש פֿאַרשטייט אַ זאַך, איז דער כּח השׂכל שבנפֿש איצטער פֿילט ער אין זײַן מח, אין זײַן מח, מח פֿילט ער, איז זײַן מח ווערט נשתנה. זײַן מח האָט איצטער פֿאַרשטאַנען אַ זאַך, האָט עפּעס באַלויכטן בײַ אים אַ זאַך, איז דער מח דאָ געוואָרן אַנדערש. מה שאין כן אַז מע זאָגט למשל אַז דער נפֿש וויל, אז דער האנט זאל זיך רירן איז א בשעת די נפש וויל דער האנט רירט זיך טאקע און דער האנט וועט גיין פון פלאץ צו פלאץ אבער דער עצם דער מציאות פון דער האנט דער מהות פון דער האנט ווערט נישט קיין אנדער האנט דער רצ דער האנט נעמט אריין נישט אריין אין זיך דעם רצון אז מ'זאגט למשל ביים מח מיט שכל איז בשעת דער מח דער מח פארשטייט דעם סברא דער הארץ פילט די געפיל דער הארץ אז ס'דא א מידת אהבה דער הארץ גשמיות'דיגע הארץ ציט זיך צו א געוויסער זאך צו דער הארץ קלאפט פון מורא. איז דער מידה שבלב ווירקט אויפן הארצן אז דער הארץ ער אליין ווערט אנדערש, ער אליין הייבט אן קלאפן פון מורא, און ער אליין ציט זיך מיט א געשמאק צו א געוויסער זאך. בשעת אבער א מענטש וויל, איז דער כח הרצון דער ווילן, ער ער באווירקט אלע איברים אז אלע וועלן זיך פירן ווי אזוי דער רצון וויל, אבער זיי אליין נעמען נישט אריין אין זיך דער רצון, זיי אליין ווערן נישט געביטן בשעת ס'איז דא א רצון, דער רצון ווירקט אויף זיי אז זיי פירן זיך, זיי פאלגן דער רצון, אבער זיי נעמען נישט אריין דעם מהות הרצון. דאס ווערט אנגערופן א השפעה בבחינת מקיף, דאס הייסט א דוגמא, די פשוט'ע דוגמא פון א פון א פון צוויי אופני השפעה פון א רב און תלמיד למשל אדער אדער א אדון מיט אן עבד, אז בשעת אז דער רב'ס השפעה מיטן תלמיד איז אז אז דער תלמיד פארשטייט דאס וואס דער רב זאגט, דער תלמיד בייט זיך, בשעת דער תלמיד האט פארשטאנען א זאך וואס דער רב האט אים געזאגט, איז דער תלמיד'ס ידיעה איז דא געווארן אנדערש, דער תלמיד האט זיך געביטן, מה שאין כן בשעת דער אדון הייסט א בעל הבית הייסט אן עבד טאן א געוויסער זאך, איז דער עבד טאקע וועט זיך פירן לויט דעם ווי דער אדון וויל, אבער דער מציאות העבד האט נישט אריינגענומען אין זיך דער רצון האדון, דער עבד בייט זיך נישט מצד דעם וואס ער האט געהערט דעם ציווי האדון, ווייל דער ציווי האט זיך נישט נתלבש געווארן אין דער מח און דער מציאות פון דער עבד. דער אדון הייסט, דער ציווי פון דער אדון, דער זאך וואס דער אדון וויל, האט זיך נישט מתלבש געווען, זיך נישט אנגעטאן, זיך נישט אריינגענומען אין דער מח ושכל העבד אז ער אליין זאל ווערן אנדערש, ער אליין זאל לעבן אנדערש. איז דאס הייסט, אבער לפועל דער אדון, דער עבד פאלגט דעם אדון, און דער פשט איז אז דער זאך געפינט זיך, וואס פאר א שייכות האט דער ציווי האדון, וואס פאר א שייכות האט דער רצון צו די כוחות, ס'איז א שייכות בבחינת מקיף, דאס הייסט אז אין זיי אליין, אין זייער מציאות געפינט ער זיך נישט, דער רצון איז צו הויך אז די כוחות פנימיים, די איברים זאלן אים ארייננעמען און זיי אליין זאלן, זאלן, זאלן האבן א, זיי אליין זאלן וועלן. דער נפש וויל, זיי קענען נישט האבן א תפיסה און א געפיל אין דעם וועלן אליין, זיי נעמען נישט אריין אין זיך דעם וועלן, איז אין זייער פנים, אין זייער מציאות ווערט נישט אריין גענומען דעם רצון, אבער ס'איז דא השפעה, ס'איז דא א שייכות, וואס הייסט א שייכות? אז זיי קענען פאלגן דעם רצון, דאס איז השפעה בבחינת מקיף, פון דעם איז דא א ריבוי מדריגות השפעה בבחינת מקיף, אבער די נקודה פון מקיף איז אז אין דער מציאות התחתון, דער מציאות נעמט נישט אריין אין זיך דער עליון, ער נעמט נישט אריין אין זיך דער השפעה, ער ווערט באווירט פון דער השפעה אין חיצוניות'דיגע ענינים, אין א מקיף'דיגע אופן, אבער אין זיין מציאות גופא נעמט זיך נישט אריין דעם ענין, ער אליין בייט זיך נישט צוליב דעם ענין. דאס איז דאס איז דער ווארט בבחינת מקיף. מה שאין כן ווען מ'זאגט השפעה בבחינת פנימיות הייסט אז דער השפעה קומט אן אין דער מקבל, אז אז ער אליין האט עס אריינגענומען אין זיך, און אויב ער אליין האט עס אריינגענומען אין זיך, איז בהכרח אז ער ער האט זיך דא געביטן. און בשעת דער זוהר זאגט דאס טוט אויף דער זוהר אז ס'איז פאראן סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, און מען רעדט אז וואס הייסט אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין וועלט מיינט עס אז ס'איז פאראן אז די וועלט האט א שייכות מיט אלוקות דערפאר ער געפינט זיך דא, אויב דער אייבערשטער האט קיין שייכות נישט מיט וועלט איז דער פשט אז ער געפינט זיך דא נישט, ער איז נישטא. אויב א טיש איז אזא מין סארט מושג וואס האט קיין שייכות נישט מיט אלוקות, איז אלוקות געפינט זיך נישט אין א טיש. אז מען טראכט אלעמאל פון קינדווייז איז מען אזוי מורגל אז לית אתר פנוי מיניה אז דער אייבערשטער איז אומעטום, אבער דער אמת'ער באגריף אז ער געפינט זיך, נישט אז ער געפינט זיך עפעס האט נישט קיין תפיסה, וואס מיינט דאס אז ער געפינט זיך? דער באגריף פון קינד מוז באלד זיין אז דער באגריף פון דער קינדווייז איז אויך די אמת'ע באגריף, איך זאג על פי פשטות אז מען זאגט אז א געוויסע זאך געפינט זיך אין א געוויסע פלאץ מיינט אז דער פלאץ האט אין זיך יענעם ענין. אַז דער פּלאַץ, אין יענער פּלאַץ געפֿינט זיך יענע זאַך. ער זאָגט, און אױב אין אַ מענטשנס מושג, אין זײַן קאָפּ, װאָס איז דאָס אַ טיש? אַ טיש איז אַ מושג, װאָס אין דעם, אין דער מושג איז נישטאָ קײן ענין אלוקי, מײנט דאָס, אַז אין אַ טיש איז נישטאָ געטלעכקײט, נישטאָ קײן ענין פֿון אלוקות. און אױף דעם זאָגט דער זוהר, נײן, אַז ס'פֿאַראַן יע אַ שײַכות מיט װעלט צו אלוקות, אין צװײ אופֿנים. ערשטנס, דער אײבערשטער איז מ, ער געפֿינט זיך אין דער פּנים פֿון אַ טיש, אין יעדער נבֿרא בתּוכו, אין זײַן מציאות פֿאַראַן אַ חיות אלוקית, װאָס ער נעמט אַרײַן אין זיך, אין זיינע גדרים, ער אליין נעמט עס אריין אין זיך, ווי שפעטער וועט עס אפטייטשן, דאס איז בבחינת בהכרח איז דאס א חיות מצומצמת, ווייל אויב דער נברא נעמט אין זיך אריין דעם ענין, מוז ער זיין א זאך וואס איז בערך מיטן נברא, ווייל אפילו, אזוי ווי מ'שטייט אין פא, אפילו א דבר, צוויי דברים מוגבלים, אזוי ווי אין גשמיות, א גרעסערע זאך קען נישט אריינגיין אין א קלענערע זאך, ווייל ס'איז נישטא קיין פלאץ אויף אים, על דרך זה אין ענין אין רוחניות אויכעט, למשל, מען קען נישט מסביר זיין א סברה צו א האנט, און מען קען נישט מסביר זיין א ענין שכלי צו א דומם, ווייל ער האט נישט די כוחות אויף ארייננעמען אין זיך דעם ענין. איז על דרך זה, אז מען זאגט אין אלוקות, אויב אלוקות געפינט זיך אין מים, און אלוקות איז ממלא דעם תוך פון אש, מוז עס זיין אז אלוקות קומט אן אין א אופן אז ער איז נרגש אין דער מציאות, אין די גדרים פון פייער, אז ער שטייט אין דעם ציור פון פייער. ער שטייט אין דעם ציור פון וואסער, אויב ער שטייט נישט אין די ציור אין די פארם פון פייער און וואסער איז ער נישטא אין פייער און וואסער, אויב ער איז בלי גבול וואסער נישט א זאך וואס האט קיין שייכות מיט בלי גבול, איז אויב אלוקות געפינט זיך אין וואסער מיינט דאס אז אין אלוקות איז פארהאן דער ציור פון וואסער. איז אויף דעם שטייט טאקע ווי אלוקות איז זיך מצמצם אין כלים און הגבלות, גאנץ מיט צמצומים, אין א אופן אז אלוקות בלי זיך דער אייבישטער איז ממלא, ער געפינט זיך אין די ציור פרטי פון די נמצאים. אונטער דעם זאגט דער זוהר אויכעט, ס'איז פאראן סובב כל עלמין, אז אויך דער מדריגת הבלי גבול פונעם אייבערשטן ווירקט אויכעט אויף וועלט, אבער נישט אין אופן אז ער געפינט זיך אין דער מציאות העולמות, דאס קען נישט זיין ווייל ער איז בלי גבול, נאר ווי דען ער געפינט זיך אין וועלט אין אופן פון מקיף אז ער באווירקט זיי אבער נישט אין אופן אז זיי נעמען אים אריין אין זיך, ער באווירקט זיי בדוגמת אין אופן פון רצון וואס זיי פאלגן אים, אבער נישט אין אופן וואס זיי נעמען אין זיך אריין דעם ענין. אין סובב מיינט עס אז דער וועלט אויכעט ווערט באווירקט, מושפע, ער פילט דער מדריגה פון סובב כל עלמין, ער פילט עס, ווייל אויב ער פילט עס נישט, אויב אויב דער נברא פאלגט נישט דעם רצון, ער פילט נישט דעם רצון, ער ווייס נישט אז ס'איז דא א רצון, געפינט ער זיך דאך נישט אין די נבראים. נאר ווי דען, אבער אין וואס פאר א אופן פילט ער דאס, נישט אין אופן וואס ער נעמט עס אריין אין זיך, נאר אין אופן וואס ער איז מרגיש דא א העכערע זאך און ער פאלגט דעם ענין, אבער בדוגמא ווי די איברים ווייסן אז ס'איז דא דער רצון הנפש. דאס איז על פי פשט ווי מ'פארשטייט דעם זוהר.

און ווי די אלטער רבי זאגט, די נקודה וואס די אלטער רבי זאגט דארטן איז, אז דער פשט סובב כל עלמין איז דאס נישט, ס'איז די אלטער רבי זאגט עס איז פאראן דער טעם פארוואס מ'לערנט דער זוהר נישט ווי די אלטער רבי איז, מצד דעם פשוט'ן באגריף, דער פשוט'ער באגריף אז א זאך געפינט זיך אין יענעם פלאץ הייסט אז דער פלאץ האט א שייכות מיט דעם ענין, ווי געזאגט פריער, אויב אלוקות האט קיין שייכות נישט מיט דעם ענין, איז די פשט פון דעם איז אז עס געפינט זיך דארטן נישט. ווייל דער מקום האט קיין שייכות נישט מיט יענעם ענין, מוז מען זאגן אז ס'איז נאר בבחינת מקיף. און די אלטער רבי זאגט אז מ'קען נישט זאגן אז אז דער זוהר מיינט אז דער מדריגת הבלי גבול פונעם אייבערשטן געפינט זיך נאר בבחינת אז אור אין סוף געפינט זיך אין וועלט נאר בבחינת מקיף, ס'איז נאר בבחינת עיגול נאר אין א אופן וואס ער איז העכער פון וועלט, אבער אין דער מציאות זיי קענען אין זיך נישט ארייננעמען דעם אור אין סוף. דאס איז דער פשטות, דער פשטות איז פשט אין זוהר אז דער נברא מוגבל קען נישט ארייננעמען אין זיך אין סוף, זאגט ער במילא דער אין סוף געפינט זיך העכער פאר אים, ס'איז העכער פון דער נברא, אויף דעם זאגט אלטער רבי מ'קען נישט זאגן אז דער אור אין סוף געפינט זיך נישט בפנימיות העולם, אין דער וועלט, אין דער מציאות, נאר בבחינת מקיף, ווייל דער אייבערשטער איז נישט בבחינת מקיף. וואס איז די פשט סובב געפינט זיך בבחינת עלמא, דאס איז די אלטער רבי זאגט אז דער זוהר מיט סובב כל עלמין מיינט נישט צו זאגן אז עס איז פארהאן א מדריגה אין אלוקות וואס געפינט זיך נישט אין די נבראים, אפילו די מדריגה פון אור אין סוף ווי דער אייבישטער איז בפשיטות מוחלטת העכער פון אלע צמצומים געפינט ער זיך אין די נבראים מוגבלים, אין זייער ענין געפינט ער זיך, אין זייער מציאות געפינט ער זיך.

יעדן, און דאס אין אנדערע ווערטער יענער פלאץ האט אים. און זאגט, אין א טיש געפינט זיך ענין אלוקי מיינט אז אין א טיש איז דא ענין אלוקי. אויף דעם זאגט אלטער רבי אז ס'איז פאראן אין סובב וואו נישטא דער הגבלה אז אז געפינען זיך אין א פלאץ מיינט אז ער דארף ער דארף אז דארף האבן א שייכות מיטן פלאץ. סובב געפינט זיך אין דער נברא הגם אז ער האט נישט קיין שייכות מיטן נברא. ער געפינט זיך באופן פנימי אין אלע נבראים, ער געפינט זיך אין זיי, אין חכמה, אין מח, אין מים, איז פאראן אור אין סוף הבלי גבול, איי, אור אין סוף הבלי גבול, וואס האט ער, וואס האט ער צו טון מיט מים? איז דער תירוץ איז אז דער אייבישטער איז נישט מוגבל אין דעם הגבלה אז ער דארף, אז ער געפינט זיך נאר אין א פלאץ וואס האט א שייכות מיט אים, ער קען זיך געפינען אין א פלאץ, אויך אין א פלאץ וואס האט קיין שייכות נישט מיט אים. ס'איז אן אנדערע טייטש, וואס איז די פשט דארט, דאס זאגט אלטער רבי, אויף די פשט וואס מ'לערנט דער זוהר, איז די פשט, ווייל די אייבישטער איז בלי גבול, אוודאי די אייבישטער איז בלי גבול, אבער דער זוהר רעדט וואס דער אייבישטער געפינט זיך אין וועלט, ער געפינט זיך אין וועלט, איז סובב וממלא, זאגט אלטער רבי, די מדריגת האור אין אין סוף, עכ"פ דער טייטש געפינען זיך איז אן אנדערע באגריף אינגאנצן, בדרך כלל מען זאגט אז א געוויסע זאך געפינט זיך אין א צווייטער זאך מיינט אז דער מקום, דער פלאץ, דער מקבל האט אין זיך יענעם ענין. אויב דער איז איז עס איז אויב דער מקבל איז זאגן אין א אין א עס איז א פשוטער מושג נאר ארויס ברענגען דעם ווי דער אור אין סוף איז נישט מוגבל אין דעם הגבלה דער דער מושג וואס דאס איז נישט בפשטות די אלטער רעבע'ס ווארט איז אן אויפטו בפשטות אז מען וועט זאגן אין אלוקות אז אז ער געפינט זיך נאר בבחינת סובב נישט ווי די אלטע רבי'ס טייטש, לכאורה איז דאס נישט א הגבלה אין אלוקות, ווייל די אלטע רבי זאגט אז ס'יא ווערט אנגערופן א הגבלה, אבער על פי פשטות איז דאס נישט קיין ענין פון הגבלה, ס'איז אן אויפטו וואס די אלטע רבי זאגט. איז על פי פשטות אז מ'זאגט אז דער מדריגת הבלי גבול פונעם אייבערשטן געפינט זיך נישט אין די נבראים מוגבלים, איז דאס נישט קיין הגבלה, הגבלה מיינט אז ס'איז פאראן עפעס א חיסרון, אין דעם עליון, אז ס'פארהאן א חיסרון אין דעם כח. אויב דאס וואס דער עליון געפינט זיך נישט אין דעם תחתון איז ווייל דער. ער געפינט זיך נישט אין דעם תחתון נישט ווייל דער עליון פעלט אין אים עפעס, נאר ווייל די צוויי ענינים האבן קיין שייכות נישט. די דוגמא וואס וואס וואס וואס מען ברענגט אסאך מאל, אז מען זאגט אז מען זאגט למשל אז אז אז אז מען זאגט למשל אז אז אז מען זאגט אלעמאל דעם דעם. אז יעדער אבער בכדי אז א עליון זאל משפיע זיין אויף א תחתון דארף דער כח העליון אנקומען אין אופן אז דער תחתון זאל אים מרגיש זיין, א מענטש האט אין זיך א כח התנועה שביד, קען ער ווארפן שטיינער, אבער בכדי אז דער שטיין זאל זיך ווארפן איז נישט גענוג אז דער יד האט אין זיך דער כח התנועה, דער יד האט אין זיך דער כח התנועה זייער שיין, אבער בכדי אז דער שטיין זאל זיך רירן דארף דער כח התנועה אנקומען אין א וועג אז דער שטיין זאל פילן דעם כח, בכדי אז ער זאל פליען.

דאס וואס מים האט אים נישט איז, מים איז א זאך וואס קען אים נישט מרגיש זיין, מים איז א זאך וואס, ס'איז אזא מין סארט נפעל וואס קען נישט, קען נישט מרגיש זיין בלי גבול, ס'נישט א חיסרון אין דעם בלי גבול, אויב מען וואלט געזאגט אז דער כח אלוקי איז צו שוואך אויף צו פועל זיין א וועלט, דא איז אן אנדערע זאך, דער כח אלוקי אז מען זאגט אז א געוויסער כח ווירקט נישט ווייל ער איז נישט אנגעקומען צו דער נפעל, דערפאר ווירקט נישט, איז דאס נישט קיין הגבלה אין דער כח. אז מען זאגט אז דער כח התנועה געפינט זיך אין יד און דערפאר פליט נישט דעם שטיין, דאס איז נישט קיין הגבלה דעם כח היד, אויב דאס וואס דער אבן פליט נישט איז ווייל דער כח היד געבליבן אין יד, ס'איז נישט אנגעקומען אין אבן, במילא וועט דער אבן נישט פליען. אז מען זאגט ס'פארהאן א שם העצם אין אלקות, ס'פארהאן ווי אלקות שטייט בעצם, און דאָס געפינט זיך נישט אין וועלט. ס'איז נישט ס'געפינט זיך נישט אין וועלט ווייל ער איז צו שוואך. ס'געפינט זיך נישט אין וועלט ווייל ווייל ס'שטייט ס'שטייט אין אלוקות. ס'איז נישט אין אופן וואס וואס קומט אין אופן אז ס'שטייט נישט אין המשכה אז וועלט זאל אים האבן, אז וועלט זאל זיך רירן פון דעם. און דער פשט איז אז וועלט פילט אים נישט, אבער נישט אז ער עס פעלט אים עפעס. און דער הגבלה, דאס איז נישט בפשטות, דער הגבלה אז בכדי אז א כח זאל ווירקען אויף, איך וויל ארויסברענגען דאס אזוי, דער הגבלה אז בכדי אז א כח, יעדער משפיע, זאל משפיע זיין אויף א מקבל, דארף ער אנקומען צו די מקבל, איז נישט, איז דאס נישט קיין הגבלה בפשטות, אוודאי, אויב מ'וויל אז דער משפיע זאל ווירקען, דארף ער דאך דארף אנק, ער איז דער פועל דארף ער אנקומען צו דער מקבל, ס'איז נישט קיין הגבלה. בכדי אז דער משפיע זאל ווירקן אויפן מקבל דארף ער אנקומען צו דער מקבל, דאס איז עפעס א הגבלה אין דעם משפיע, אינגאנצן ווי דער משפיע שטייט אין זיך ווירקט ער נישט אויפן מקבל, עמיצער וועט זאגן אז עס איז א הגבלה אין דער משפיע, דאס וואס שמשון הגיבור בכדי צו ווארפן א שטיין דארף נעמען די שטיין אין האנט און ווארפן, איז א הגבלה אין די גבורה פון שמשון הגיבור, עס איז נישט קיין הגבלה אין שמשון הגיבור, אוודאי בכדי אז זיין גבורה. זאל פועל זיין אויף אן אבן, דארף זיין גבורה אנקומען צו דער אבן, אויב די גבורה בלייבט ביי זיך, אוודאי וועט עס נישט ווירקן אויף אן אבן. איז דער ענין אז בכדי אז א זאך זאל זיך געפינען אין א צווייטער זאך, דארף ער אנקומען צו דער צווייטער זאך, ער דארף אנקומען און ווירקן אויף אים, דאס איז נישט קיין הגבלה, אוודאי בכדי אז יענער זאל אים האבן, דארף ער אנקומען אין א וועג אז ער איז בשייכות מיט יענעם, אבער אויב ער איז אין אן אופן וואס יענער פילט אים נישט, ער געפינט זיך אין זיך, אוודאי וועט אים יענער נישט פילן. אויף דעם זאגט אלטער רבי דאס איז אויך א הגבלה, זאגען אז דער אייבישטער האט אין זיך דער הגבלה אז ער דארף אנקומען צו א תחתון כדי צו ווירקען אויף אים איז א הגבלה, ער קען זיין אין א תחתון בתכלית אן דעם וואס ער קומט אן וואס ער קומט אן אין אים וואס ער וואס ער קומט אן לפי אופן זיינע גדרים. איז דער כח היד קען קען דער אייבישטער האט נישט קיין הגבלה אז זיין כח געפינט זיך נאר ביים משפיע און דער מקבל האט עס נישט. דאס איז א פלא'דיגע ווארט, די פשט דאס איז א חידוש, דאס איז א חידוש, פשט וועט מען פארשטיין, דער אייבערשטער איז תכלית הבלי גבול, וואס האט עס צו טון אבער צו דעם אז דער וועלט האט א שייכות מיט אים? וואס האט צו טון אז דער אייבערשטער איז בלי גבול צו דעם אז א נברא זאל זיך רירן מצד אלוקות, אויב אלוקות האט נישט אנגעקומען צו א נברא, איז בכדי אז א נברא זאל זיך רירן, אוודאי דארף אלוקות קומען אין א וועג אז דער נברא זאל אים פילן, דער נברא איז א דבר מוגבל, מוז אלוקות קומען אין א הגבלה, אין א הגבלה'דיגע אופן, דאס איז א הגבלה אין אלוקות. דאס איז הגבלה מצד דער נברא, ווייל דער נברא איז א דבר מוגבל, און מען וויל דאך אז דער נברא זאל באווירקט ווערן פון אלוקות, מוז אלוקות קומען אין א וועג אז דער נברא זאל באווירקט ווערן. אויף דעם זאגט אלטער רבי ס'איז א הגבלה. דער רבי זאגט ווי דער אייבערשטער ווי דער אייבערשטער שטייט אין זיך, איז ער העכער פון פועל זיין אויפן מקבל, דער קאמא קען נישט, דאס איז א הגבלה. דער אור אין סוף האט נישט אין זיך דעם הגבלה אז ער דארף אנקומען ערגעץ כדי צו דארטן זיין. ער איז ווי ער איז אין זיך, און ער געפינט זיך איבעראל בתוכיותו ופנימיותו, איז דאס אן אנדערע סארט געפינען זיך אין א פלאץ, ס'איז אן אנדערע סארט אופן השפעה אינגאנצן, אן אנדער מושג. און אז מען רעדט אזא מין סארט אופן פון השפעה, קען ער זיך געפינען עכט אין דעם פנימיות פון דעם נברא, אין מים, אין דער מציאות פון מים בתוכו, נישט נאר בבחינת מקיף, אין מח, אין שכל, אין מח אליין, אין זיין מציאות, אין די גדרים פרטיים פון מים, דארטן געפינט זיך נישט אין א מדריגה מוגבלת, דארטן געפינט זיך אור אין סוף געפינט זיך דארטן. איי דער נברא מוגבל האט דאך נישט קיין שייכות מיט אין סוף? איי דער נברא מוגבל איז דאך א ענין מוגבל, וואס האט עס צוטון מיט אין סוף? פארשטייט מען נישט. מען פארשטייט דאס דער דער אייבערשטער האט נישט די הגבלה אז זיין געפינען זיך אין א פלאץ דארף זיין מוגבל ווייל דער פלאץ האט א שייכות מיט אים. ס'איז אן אנדערע סארט געפינען זיך אין א פלאץ.

די פשט אז מען זאגט זאגט אן אנדערע זאך דאס וואס בפשטות דאס וואס וואס אז מען זאגט בפשטות דאס וואס א א געוויסע זאך ווערט באווירקט פון עפעס איז אויב א א א שטיין ווערט באווירקט פון א כח איז דאס נישט א ווארט אין דעם כח ס'איז א ווארט איצטער אין דעם שטיין אז דער שטיין האט איצטער אריינגענומען אין זיך דעם כח אויב דער שטיין איז א דומם און ער קען און כח היד ווירקט נישט אויף א שטיין, וועט דער שטיין נישט גיין. בכדי אז דער שטיין זאל שטיין, דארף דער כח אנקומען אין א אין א פיזישן אופן אז דער שטיין זאל אים פילן. און אויב ס'וועט נישט קומען אין פיזישע גדרים וועט דער שטיין נישט נישט רירן. זאגט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער האט נישט די הגבלה. ווי ער איז אין זיין אייגענעם אין סוף געפינט ער זיך און דער געפינט ער זיך.

נישט. דער טיש איז אזא מין סארט זאך וואס האט אין זיך ענין אלוקי. מ'וועט מנתח זיין א טיש, משא כ מצד סובב וועסט מנתח זיין א טיש פון היינט ביז מארגן, עס האט נישטא קיין שום ענין פון אין סוף אין א דבר מוגבל. וועסט חוקר ודורש זיין דעם דבר מוגבל, אין א דבר מוגבל נישטא קיין בלי גבול. און מצד דעם גבול האט, מצד דעם מקבל האט ער קיין שייכות נישט צו משפיע. זאגט דער. דער דער דער רבי האט אלעמאל געקאכט זיך אין דער דוגמא פון פון פון אז דער פסק פון בית דין איז פועל אז בתוליה חוזרים, אז בשעת בית דין פסק'נט א זאך אין וועלט ווערט דער וועלט משתנה פון דער זאך, אז בית דין פסק'נט עפעס אז אז א שנה מעוברת איז איז בתוליה חוזרים, איז די שאלה איז, דער גוף איז אזא מין סארט מציאות וואס ווערט באווירקט פון א פסק? דער גוף איז נישט אזא מין סארט מציאות וואס ווערט באווירקט פון א פסק, דער גוף איז א פיזישע זאך, דער פסק דין איז א פסק דין התורה, ס'איז א שכל'דיגע זאך, דאס איז א דבר רוחני, א גשמי ווערט נישט באווירקט פון א רוחניות'דיגע זאך, אזוי ווי א שטיין וועט קיינמאל נישט באווירקט ווערן פון א כח הנפש, דער שטיין ווערט פליט ער זאל פליען איז ווייל ס'איז דא א פיזישן כח וואס שטופט אים, אדער א ניתוח קען ארבעטן אויף א גוף, א מעסער קען ארבעטן, נישט א פסק, א פסק פון תורה ווירקט נישט אויף א גוף, דאס איז נישט שייכות, ווייל אין א גוף איז נישטא, ס'איז נישט, ס'איז נישט זיין, ס'האט קיין שייכות נישט, א פסק פון תורה מיט א מציאות פון גוף האבן קיין שייכות נישט, אף על פי כן איז דער פסק בייט דער גוף, פארוואס בייט דער פסק דער גוף? ווייל דער אייבערשטער'ס פסק האט נישט קיין הגבלות. נישט ווייל דער גוף איז אזא מין סארט זאך וואס ער האט א שייכות און א ערך מיטן פסק, נישט, ס'איז נישט א ווארט אין גוף, ס'איז א ווארט אין דער פסק, וויבאלד דער פסק האט קיין הגבלות נישט, געפינט ער זיך און ער געפינט זיך בפנימיות אומעטום, אבער נישט ווייל דער זאך האט א שייכות מיט דעם, אבער דאס איז נישט קיין הגבלה, דאס איז די אלטער רבי'ס אויפטו, אז סובב כל עלמין ער געפינט זיך בתכלית הפנימיות אין וועלט, אבער פארוואס געפינט ער זיך, אור אין סוף. ס'איז דער בלי גבול פשיטות פון אייבערשטן געפינט זיך בתכלית בפנימיות פון יעדן זאך. ס'איז נישטא קיין חילוק אין דער אופן ווי ער געפינט זיך איז נישטא קיין חילוק פון ממלא און סובב. אזוי ווי ממלא געפינט זיך אין דער נברא איז סובב געפינט זיך אין דער נברא. דער חילוק נאר איז מצד וואס, מצד וואס, מצד וואס, עס הייסט, מצד וואס איז דא דער שייכות, מצד וואס געפינט זיך אלוקות אין דער מציאות. צי דאס ווייל דער מציאות האט אים, דער נברא האט אים, צי ווייל דער אייבערשטער'ס בלי גבול איז מי יאמר לו מה תעשה, האט מען נישט קיין קשיות אויף אים, קען ער זיך געפינען וואו ער וויל. און סיי ווי דער פשט איז, ער איז דארט נישט ווייל דער נברא איז אזא מין סארט זאך וואס איז א כלי צו אלוקות, דער נברא האט נישט קיין שייכות מיט אלוקות, אבער אלוקות האט נישט די הגבלה אז ער געפינט זיך נאר אין זאכן וואס האבן א שייכות מיט אים. זאגט זאגט די לשון הגמרא איז הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, עס איז הוא מקומו של עולם, ער איז דער פנימיות און תוך און ער איז דער מקום, מקום איז גבול, ער איז דער מקום פון דער וועלט, אבער דער וועלט איז זיין פלאץ ניין, דער וועלט איז נישט זיין פלאץ, דער וועלט האט נישט קיין ארט אויף אים, דער וועלט האט קיין שייכות נישט מיט אים, אבער אף על פי כן אבער ער געפינט זיך אין דער וועלט, איהו תפיס בכולהו עלמין ולית מאן דתפיס ביה, ער געפינט זיך בתוכיות ופנימיות פון יעדן נברא, אבער אין דער נברא,

א חלק מוגבל פון אלוקות, און דאס איז נישט קיין הגבלה אין אלוקות, דאס וואס וועלט האט, דאס וואס וועלט, מען וויל דאך אז וועלט זאל אים האבן, דארף דער וועלט אים האבן, ס'איז א הגבלה אין דער כח אז דער מקבל אז דער נפעל איז א דבר מוגבל? ס'איז א הגבלה אין שמשון הגיבור, אז בכדי אז דער אבן זאל אים פילן זיין זיין כח אראפקומען אין א פיזישן אופן.

געפינט ער זיך בתוכיות ופנימיות פון יעדער זאך, אבער נישט ווייל דער זאך האט א שייכות מיט אים, ווייל ער איז אזא מין סארט זאך וואס ניט שייכות אז ער זאל נישט זיין אין א געוויסער פלאץ, דאס א ווארט אין אים, נישט א ווארט אין דעם נפעל. דערפאר געפינט ער זיך בבחינת העלם, בחינת העלם מיינט אז דאס ווערט נישט דער מציאות פון דעם תחתון. אז מען זאגט ביי א נארמאלער, אז מען זאגט למשל אז שכל געפינט זיך אין מח, בהכרח אז דער מח איז דאן נשתנה געווארן, עס קען נישט זיין אז ס'איז דא שכל אין מח און דער מח איז נישט געווארן א איידעלערע זאך, וואס איז פשט שכל אין מח אז דער מח האט פארשטאנען איז דער מח האט פארשטאנען איז דער מח שוין געווארן אנדערש וואס איז די פשט אז אז א אין סוף האט משפיע געווען אויף א תחתון אויב ער האט משפיע געווען אין דעם תחתון מוז זיין אז דער תחתון איז נשתנה געווארן אויב דער תחתון איז געבליבן די זעלבע זאך ער האט נישט אריינגענומען גארנישט ביי סובב זאגט מען דער אייבערשטער געפינט זיך אין אים און אבער ער איז נישט נשתנה געווארן ער איז געבליבן די זעלבע זאך ווי קען דאס זיין ווייל ווייל ער איז געבליבן די זעלבע זאך מים איז מים און מים איז קיינמאל נישט געווארן אין סוף. איי אין מים געפינט זיך אין סוף ווייל אין סוף איז בלי גבול, נישט ווייל מים האט א שייכות מיט אין סוף. און מים געבליבן וואסער. אז ממלא קומט אן אין וואסער מיינט אז וואסער האט אין זיך אלוקות. ווי איז אנדערש? א עליון געפינט זיך אין דער תחתון. מה שאין כן ווען מ'זאגט אז סובב געפינט זיך אין וואסער איז ער געפינט זיך טאקע בתוך בפנימיות אין וואסער, אבער דאס מיינט נישט אז וואסער האט אים. אז וואסער איז געווארן אנדערש. דאס הייסט אז ביז איז מצד דעם אייבערשטן, מצד אור אין סוף,

ווירקט אויפן נברא, ער דארף אנקומען צו די נברא, דארף ער מפעיל זיין, סובב דארף נישט פועל זיין אוועק וואס ער איז מפעיל, ער געפינט זיך אין זיך און ער געפינט זיך אומעדום, אן דעם וואס ער דארף אנקומען צו דער אומעדום, ער געפינט זיך בעצם אומעדום, עס איז א ווארט אין אים, ער איז אזא מין סארט זאך, ר' יואל זאגט אויך דעם דעם המחשה אז אז מ'וועט זאגן למשל אז אז ס'וועט באשאפן ווערן נאך, די וועלט וועט ווערן עפעס כ'ווייס אסאך גרעסער. און ממילא מצד דעם דרגה און מדריגה פון ממלא וועט ער דארפן אנקומען צו יא, עס איז געווארן אן אנדערע וועלט, עס וואלט געווארן עפעס אן אנדערע סארט מציאות, מצד ממלא דארף ער אנקומען און מצד סובב וואלט ער במילא געווען דארט, ווייל דארט ער געפינט ער געפינט זיך אומעטום נישט ווייל דער אומעטום האט א שייכות צו דעם, ער איז אזא מין סארט זאך וואס נישטא וואס ס'קען נישט זיין א זאך וואס האט נישט צוטאן צו אים, מצד אים, ער איז אזא מין סארט זאך וואס נישטא קיין זאך וואס האט נישט צוטאן צו אים, נישט ווייל די זאכן האבן א שייכות מיט אים. נישט ווייל דער מציאות האט א שייכות צו דעם, ער איז אזא מין סארט זאך וואס מצד אים געפינט ער זיך אומעדום, ער איז בלי גבול, דער אייבערשטער איז בלי גבול, לית אתר פנוי מיניה איז נישט א ווארט אין דעם אתר, ער איז אזא מין סארט זאך וואס לית אתר פנוי מיניה, ס'וועט זיין נאך צוואנציג אתר'ן במילא וועט ער זיין אומעדום, ווייל ער איז אזא מין סארט זאך וואס לית אתר פנוי מיניה, ער איז לית, ער דארף נישט, ממילא דארף ער נישט אנקומען דארטן.

קיינער האט זיך נישט געמאכט כאילו ונברא, וואס איז? קיין מהווה, דער אייבערשטער איז נישט געשטאנען אין א תנועה פון התהוות, ער איז געשטאנען אין זיך און ער האט געוואלט און ס'איז געווארן. דאס איז אן אנדער אופן פון השפעה. ער איז נישט זיך נישט מצמצם לפי ערך המקבל, ער שטייט אין זיין אייגענע עצמיות, און אף פי כן ווערט א זולת, ווערט א נפעל, ווי קען ווערן א נפעל?

ס'איז גארנישט נישטא. נישטא קיין חוקים, נישטא קיין רולס, נישטא ער איז, ער איז בלי גבול און נישט גבול, ער איז אין סוף, ס'איז נישטא קיין הגבלות, ס'איז, איז אויך נישט דער הגבלה אז ער איז מובדל פון א, פון, פון מים, ער איז מובדל פון, ער איז נישט מובדל פון גבול. ער איז אזא מין סארט אין סוף וואס ער איז נישט מובדל, מובדל פון גבול. ס'איז נישטא וואו יא און וואו נישט. ס'איז נישטא קיין שום גדרים נישט לגבי אין סוף. נישט בלי גבול. ס'איז נישט, ס'איז אן אנדערע, ס'איז נישטא קיין חוקים, ס'איז נישטא קיין כללים, ס'איז נישטא קיין גדרים, ס'איז דא דער אייבערשטער אליין, און ממילא אז ס'איז נישטא קיין חוקים איז איז דארף ער אנקומען, דאס איז אלץ כללי, דאס איז אלץ כללי המציאות, דאס אז עליון דארף אנקומען אין א תחתון דארף ער זיך שטיין בצמצום, דאס איז אלץ כללי המציאות, דער אייבערשטער וואס האט נישטא קיין שום כללים וחוקים לגביו, און במילא געפינט ער זיך אומעדום, הוא אמר ויהי, ס'איז אן אנדערע זאך.

וואס איז בחינת גילוי? איז דאס לכאורה וואס איז וואס איז פשט בחינת גילוי? בחינת גילוי פשטות מיינט אז ס'לייכט בגלוי אלוקות, ממלא איז דער דרגה וואס ס'לייכט בגלוי אין וועלט אלוקות, און די שאלה איז ווי קען א מענטש קען אפלעבען א גאנצען לעבען אויף דער וועלט און בכלל נישט זען אז ס'איז דא א אייבערשטער, נישט נישט נישט ס'איז מער בחינת גילוי אלוקות, וואס מיינט דאס? זאגט ער כמו שבחינת שכל. שבמדבר בבחינת העלם ומקיף בחי, והחיות בו בגילוי. ער ברענגט א דוגמא, ער זאגט למשל אז מען זאגט אז אין א בעל חי געפינט זיך חיות און נישט שכל, וואס איז די פשט? חיות געפינט זיך אין אים בגילוי, דאס מיינט ער האט אין זיך חיות, ער לעבט, א בעל חי ער אליין לעבט, דאס איז נישט דער ווארט גילוי צי מיר ווייסן אז ס'איז אלוקות צי נישט, גילוי מיינט אז ס'איז זיינער א זאך, דער בעל חי, ער איז א בעל חי, ער איז א בעל חיות, נישט ווייל ס'איז דא אין אים חיות, ער איז א בעל חיות, דאס איז גילוי, איז יעדע נברא, ער האט זיין גדר, זיין מציאות איז א ענין אלוקי, מיין, דאס הייסט ס'געפינט זיך אין אים בגילוי, איי מיר האבן א טעות, מיר קוקן אויף וואסער און מיר מיינען אז דאס וואס וואסער גייט למטה, ממעלה למטה איז ווייל וואסער איז א זאך וואס גייט ממעלה למטה, מען דערזעט נישט אז ס'איז ווייל ח חסד דאצילות איז מלובש אין אים, האט מען א טעות, זעט מען נישט ריכטיג די זאך, אבער וואסער איז אזא מין סארט זאך וואס וואסער איז א ענין אלוקי, וואסער דריקט אויס ענין אלוקי, דאס איז בעצם די דוגמא פון אז דער חי, אין א בעל חי געפינט זיך דער חיות בגילוי, וואס מיינט דער חיות איז בגילוי? וואס איז די גילוי? דער בעל חי פילט חיות, דאס מיינט גילוי, ער פילט אז ס'איז דא א נפש, נישט די פשט ער פילט ס'איז דא א נפש, ער לעבט, אין אים געפינט זיך דער נפש, דער בשר הבעל חי לעבט, ער נעמט אריין אין זיך דעם נפש, דאס איז נישט. אין בשר, דער בשר לעבט, זיין מציאות לעבט פון אלוקות, דאס איז נישט וואס און מיר זאגן, אין זיין מקום געפינט זיך געפינט זיך חיות, אין דער בשר הבעל חי געפינט זיך חיות, דאס הייסט בגילוי, אז אין דער מקום התחתון, אין דער נפעל איז דא אלוקות, דאס איז אן אנדערע באגריף, אוודאי איז אין סובב אויך אין דער נפעל, אויך אין דער נברא געפינט זיך אלוקות, אבער דאס איז נישט דער מציאות פון דער נברא, נישט דאס איז זיין הגדרה, נישט דאס איז דער גדר פון מים, ממילא איז די פשט אז וואס איז מים, מיר זעען נישט ריכטיג וואסער, אויב עס וואלט געווען נאר סובב כל העלמין און מיר וואלטן געזען וואסער ווי מיר זעען דאס היינט, וואלט מען נישט געהאט א טעות, מיר זאגן וואסער איז וואסער, ס'איז נישט קיין טעות, וואסער איז טאקע וואסער, איי, דער אין וואסער איז דא אין סוף, דאס ווייל אין סוף איז בלי גבול, אבער נישט ווייל וואסער איז א זאך וואס האט אין זיך אין סוף.

פארקערט מצד דעם גילוי ווי ער זאגט אין תניא דערפאר איז דא א העלם, מצד דעם ווייל דער חיות איז געקומען מצומצם לויטן מציאות הנברא, לויטן ענערגיע פון דער נברא, זיי אזוי ווי דער אבן, ווי גייט דער אבן פליען, ווייל דער כח היד איז געקומען אין א פיזישן אופן, אז ס'קומט אין א פיזישן אופן וועט מען מיינען אז ס'איז דא נאר א פיזישע כח. עמיצער וואס וועט וועלן לייקענען די מציאות און ער האט נישט געזען ווי א מענטש האט געווארפן דעם שטיין, און ער זעט ווי א אבן פליט און ער פילט עפעס א פיזישן כח שטופט דעם אבן, טאמער עס איז א פיזישן כח, מענטשן וועלן זאגן ניין, עס שטאמט פון א כח היד, א כח הנפש וואס איז תכלית הרוחניות, דארטן קען מען נישט פילן, זאגט ער האקסט א טשייניק, איך זע דאך א פיזישן כח, וואס זאגסטו מיר אז עס שטאמט פון א נפש וואס איז נישט נרגש, שטאמט פון א יד, איך פיל דעם יד, איך פיל נישט דעם ענערגיע ווי איך זע אויף דעם אבן. האט ער א טעות, אבער דער אבער און פארוואס האט ער א טעות ווייל דער חיות געפינט זיך בגילוי אין דעם אבן, וויבאלד ס'איז אנגעקומען אין די גדרים פון אבן, מילא האט מען א טעות, מען ווייס נישט וואנעט ס'האט געשטאמט די גאנצע מעשה, וויבאלד אז אלוקות איז געקומען אין אזא מין סארט צמצום, ער זאגט דאך פריער, די עולמות זענען עולמות נפרדים, ס'איז באזונדערע וועלטן, און דער חיות אלוקי איז אנגעקומען אין א אופן אז א נפרד זאל אים פילן, ס'איז געקומען אין א אופן פון פירוד, אז ס'קומט אין אופן פון פירוד, ווייס מען נישט אז ס'איז אלוקות. אבער אבער אבער דאס מיינט אבער דאס דאס איז דער כח היד וואס איז אנגעקומען צו דער אבן, מצד דעם אליין וואס איז אנגעקומען צו דער אבן, במילא געפינט ער זיך בהעלם. זעה איך אט דעם קשר פון די צוויי טייטשן פון טבע, אז מען זאגט טבע איז דער פשט איז דעם דעם דעם דעם די מציאות פון דער סדר הגבלה פון וועלט וואס אלקות קומט אן בהגבלה, און אז מען זאגט טבע איז דער פשט איז אז ס'איז בהעלם, זאגט טבע איז לשון טובעו בים אז דער זאך אז דער חיות אלקי איז פארדעקט. ווייל וויבאלד אז דער חיות אלוקי מצד בחינת אלוקים בחינת מצד מצד שם אלוקים מצד גימטריא הטבע איז די פשט איז דער חיות אלוקי וואס קומט לפי כללי המציאות, וואס זענען כללי המציאות? כללי המציאות זענען אז בכדי אז א נפעל זאל האבן א עליון דארף ער זיין נרגש אין דער מציאות פון דער נפעל, און ממילא וועלט איז דאך א נפרד, זאגט א נפרד פילט חיות אלוקי, חיות אלוקי קומט אן אין א ציור פון נפרד ווייסט מען נישט אז עס איז אלוקות, ממילא טובעו בים. דאס איז נישט צוויי באזונדערע זאכן, אז דער חיות אלקי קומט אן ביזן אופן וואס א עולם נפרד פילט אים, איז דאס איז דאס חיות אלקית במכוסה, קומט עס אין א וועג וואס מען פילט נישט, בדוגמת ווי בשעת דער כח היד פועל'ט אויף אויף א שטיין, זעט מען עפעס א פיזישן ענערגיע און אימיצער באטווען אז ס'איז נישטא קיין נפש, ווייל ס'איז קומען ממש אין א וועג וואס איז אינגאנצן נישט נפש, עפעס א פיזישע זאך, אינגאנצן נישט נפש, איז דער תירוץ איז ווייל ס'איז אזוי נתצמצם געווארן. וכמו שבחינת שכל שמדבר בבחינת העלם מקיף בבחינת בחי והחי זה בגילוי וואס איז דאס די פשט גילוי ווייל זה א און דאס איז דער נקודה טייטשט ער דאס איז דער נקודה דער דער נקודה סיני וואס איז דער סובב דער הופכיות פון סובב ממלא סובב איז נישט עד כדי כך די הופכיות אז דאס איז דער תכלית הבלי גבול תכלית האין סוף וואס ער בכלל האט קיין שייכות נישט מיט גדרים פון מציאות וואס ממילא האט ער נישט אפילו די הגבלה אז ער דארף אנקומען אין א פלאץ אויף צו דארטן זיין ער דארף האבן א ש ע, עס איז נישטא קיין שום כללים לגבי אים, און דער דאס איז חיות פון סובב, און דער חיות הממלא איז א פון אן אנדערע עקסטרים אינגאנצן, חיות הממלא איז וואס ער קומט מיט צמצום אז ער ווערט דער נברא'ס חיות, נישטא קיין שום עס איז נישטא קיין שום דאס איז דאס איז באין ערוך כלל. און אויף דעם זאגט ער דער אויפטו דאס שטייט אין זוהר. אבות שגם אחר, ועל זה אמר אני ראשון בבחינת סובב כל עלמין, ואני אחרון בבחינת ממלא כל עלמין, ס'הייסט ראשון איז דאס די מדריגה פון אלוקות העכער פון צמצום, דער ראשון איז דער אייבערשטער איז אליין, ואני אחרון איז ביז ווען ער קומט צו א נפרד, ס'הייסט דעם לעצטן דרגות פון צמצום, ואני אחרון, ס'הייסט דער מציאות פון נברא, איז דאס איז דער זעלבער אני, בבחינת ממלא כל עלמין, רצונו לומר שגם החיות המאיר בעני זו בחינת גילוי,

וויפיל א נברא האט, ביידע אופנים, זאגט אט דער חיות וואס ווערט טאקע דער נברא'ס, דער אבן האט אין זיך א כח, א ענערגיע וואס ער פליט צוליב אים, זיין כח, איז דער כח, דאס נישט, לכאורה שטייט ער אין א פארם פון א אבן, שטייט ער אין א פארם פון מים, פון חסד, זאגט מען דאס איז דער תכלית האין סוף, אט דאס איז דער תכלית האין סוף, הסובב הוא הממלא, אט איז דער תכלית האין סוף, אט דאס איז דער ממלא כל עלמין. דאס דאס געבט אים איז איצטער בפרטיות הייבט ער אן מסביר זיין וואס איז דאס וואס איז דאס סובב כל עלמין בפרטיות דערנאך וואס איז דאס ממלא כל עלמין דערנאך דעם דעם איז דאס זאגט ער דעם נקודה דעם נקודה פון סובב אז ס'נישטא קיין שום כללים לגבי אים און זאגן עפעס א הגדרה איז איז איז בחינת שחוק ווי דער אלטער רבי זאגט זאגן עפעס א ווארט וועגן דעם אפילו א ווארט וואס לכאורה איז נישט קיין הגבלה אין דעם אין דעם אייבערשטן. ס'איז א הגבלה אין וועלט אז עס דארף אנקומען צו וועלט, דאס איז אויכעט א הגבלה, דער אייבערשטער האט נישט קיין, דער אייבערשטער האט באשאפן אלע כללים, דער אייבערשטער האט באשאפן אלע מושגים און אלע עניינים, און ביי דעם אייבערשטן אליין נישטא קיין שום מושגים ועניינים נישט, און ער איז א זאך וואס געפינט זיך איבעראל, ס'נישטא קיין שום הגבלה נישט אין אים, און דערנאך איז פאראן דער חיות אלוקית וואס באשטייט בפירוש לפי ערך המציאות,